ברוכים הבאים טייערע אידן צו גוט געלט נאמבער נײַן מיט מומחה אין איך ווייס סטאק מארקעט, פינענשל עדווייזער, בעל דרשן, דאס אויך, ער געבט דרשות ער געבט לעקטשערס שיעורים אויף אינוועסטמענט אין די סטאק מארקעט והמסתעף, ר' חיים עקשטיין, א גוטן ר' חיים. א גוטן ר' פנחס. חיים, זייט כ'האב אנגעהויבן רעדן מיט דיר בין איך אזוי ווי יענער וואס האט געקויפט א בלויע טיאוטא, א בלויע טיאוטא קאר, וואס, סתם אזוי יא? ווי זעסטו בלו טויאטאס? כ'בין נישט זיכער אז ס'דא אזא מציאות, סאו, אבער ער האט געקויפט עפעס א קאר וואס פארדעם האט ער האלבוועגס געוואוסט עקזיסטירט, און איינמאל ער האט עס געקויפט זעט ער עס אויף טריט און שריט. סאו איך באמפ אריין זייט דעמאלטס אין וואקעבולערי. אין בלויע טויאטאס. אין בלויע טויאטאס, אבער נישט אזוי ווייט די בלויע טויאטאס ווי די סטאקס פון טויאטא קאמפאני, און נישט דווקא פון טויאטא קאמפאני, בכלל סטאקס, און נישט נאר סטאקס נאר כל מיני זאכן וואס געווענטליך האט שייכות מיטן סטאק מארקעט. סאו איך כאפ אויף ווערטער. און כ'גיי מיך נעמען די פריווילעדזש פון דיך פרעגן וואס די זאכן מיינען.
זייער גוט, ווייל איך געדענק ווען איך האב אנגעהויבן אין די סטאק מארקעט, איך בין געווען אזוי פארוואונדערט אז וואו איך גיי און וואו איך שטיי זעה איך עס, און וויאזוי קען זיין איך האב עס נישט געזען ביז יעצט? ביז יעצט פלעג איך זען וואלמארט פארקויפן קישענעס, פלוצלינג זעה איך וואלמארט סטאקס. אה. ביז דעמאלטס האב איך געזען עמעזאן א באקס וואס איז אנגעקומען צו מיין שכן'ס טיר, פלוצלינג טרעף איך עמעזאן זע איך עמעזאן סטאק, יא ס'מאכט אסאך סענס פאר ס'גייט די זעלבע זאך, איך ווייס פונקטליך וויאזוי דו פילסט. אקעי, איך פיל שוין בעסער. סאו איך האב אויפגעכאפט ביי א קופקע א ווארט.

האב איך שנעל אויסגענוצט די געלעגנהייט און גערעדט וועגן טיקעטס, פאר פופצן מינוט האב איך גערעדט וועגן טיקעטס, און פארדעם און נאכדעם בין איך געווען עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן למהדרין מן המהדרין לכל הדעות.
קוק אן, נעקסט טיים וואס דו זאלסט טון, שטעל דיך צו אהין און קוק דער וואס ער רעדט מיט די מערסטע קאנפידענץ און הער וואס ער זאגט און זאג נאך יעדע ווארט וואס ער זאגט און פערטיג.
ביסט גערעכט, אבער איך האב א בעסערע עצה. איך קום צו חיים עקשטיין וואס איז א עקספערט און איך פרעג אים, חיים, תאמר אתה ילמדנו רבינו, וואס מיינט פוט אפשענס? אקעי, פיין, דאס איז לכאורה טאקע א בעסערע אפשען, דאס וועט דיך לכאורה טראגן ערגעץ אויך. אקעי. יענץ וועט דיך טראגן אין א גוטע שמועס, און דאס קען דיך טראגן צו א פלאץ וואס דו קענסט עפעס טון מיט די אינפארמעישן אויך. אה, אה, און איך וועל זיין דער וואס רעדט מיט די קאנפידענס ווען, יא, געוואלדיג, אקעי.
כ'וועל דיר זאגן, צו דו וועסט זיין דער וואס רעדט, איך מיין אז רוב יודעי וואס רעדן ווייסן נישט און רוב יודעי וואס ווייסן רעדן נישט, סאו לאמיר נישט, קיצור. לאמיר דיר זאגן איין יסוד פון פוט אפשענס קודם, איין יסוד אין פוט אפשענס איז אז ווען דו זעסט א קופקע רעדן וואס צו טון מיט פוט אפשענס, גיי נישט בלינדערהייט טון וואס דו האסט געזען אין די קופקע, אויב דו מוזט בלינדערהייט עפעס טון, טו פארקערט וואס דו האסט געהערט דארט. בסדר גמור. אבער רוב מאל טוהן נישט ווי דאס פארקערט ווי דו האסט געהערט דארט. מקבל. אקעי. פארוואס איך זאג עס? נו. וועסטו מיך פרעגן. יא. דער עולם זאגט דאך אז דאס איז יא. ווייל אנפארטשענעטלי, דאס האמיר גערעדט שוין פון דעם אמאל, אז רוב אידן וואס אינוועסטן אין די זאך וואס הייסט אפשענס בכלל, צו קאל אפשענס צו פוט אפשענס, ניינטי טו ניינטי פייוו פערסענט מענטשן וואס זענען אינוואלווד אין דעם פארלירן געלט.

ער דארף נאך וואוינען דארט עטליסט פאר פינף יאר, נאך פינף יאר גייט ער שוין האבן חתונה געמאכט אלע קינדער, ער גייט שוין נישט דארפן אזא גרויסע הויז, ער גייט דארפן א קלענערע הויז.
כ'האב געמיינט דו גייסט דאס אויספירן אז ער גייט שוין נישט דארפן טון קיין רייכע שידוכים. ער
העט שוין נישט דארפן קיינעם אימפרעסן. ער דארף א קלענערע הויז נאך פינף יאר. די קישקעס דרייט זיך אים אבער.
פארוואס?
ווייל ער האט געהערט פון א אנדערע קופקע אין בית מדרש אז ריל עסטעיט גייט קראכן.

איך גיי אים אויף זיין וואס ער האט צו טון, אבער ס'גייט קומען מיט א פרייז.
נו?
און אפשר וועסטו דארפן באצאלן פאר די פרייז.
לאמיר הערן.
דא קומט אריין אזא זאך וואס ווערט אנגערופן פוט אפשענס.
אה. אקעי.
ער גייט טרעפן איינעם, אקעי, לאמיר אים אנרופן ראובן, אקעי? יא. דעם וואס דו האסט געזען ביי די קופקע הייסט ראובן. אדער דער וואס האט דיך געהערט ביי די קופקע. ער הייסט ראובן. ער גייט טרעפן עפעס א שמעון, וואס שמעון האלט. אז ריעל עסטעיט גייט נישט קראכן. יא. ער איז נישט געווען ביי די קופקע פשוט. אקעי, אדער האט ער געוואוסט אז איך ווייס נישט וואס איך רעד. אדער האט ער געוואוסט אז דו ווייסט נישט וואס דו רעדסט, און ער האלט אז ריעל עסטעיט גייט נישט קראכן. ער איז אזוי אפגעמאכט ביי זיך אז ס'גייט נישט קראכן, אדער קען זיין ער האלט אז ס'גייט אפשר געבן א שאקל, אבער נישט קראכן פאר פינף יאר ווען דו ווילסט זיין אינדרויסן פון דיין הויז אז דו זאלסט נישט קענען באקומען דיין מיליאן דאלער פאר דעם. יא. גייסטו זאגן פאר שמעון אזוי, קוק אהער שמעון, דו האלטסט דאך ריעל עסטעיט איז זייער א שטארקע זאך, ס'גייט נישט איבערהויפט אין די געגנט וואס איך וואוין, יעדער וויל וואוינען אין יענע געגנט, אזויפיל מענטשן מאכן חתונה דארטן קינדער און יעדער וויל דארטן וואוינען לעבן די עלטערן, ס'איז א פלאץ וואס בדרך הטבע, דאס איז אויך א זאך וואס כ'האב זייער ליב צו הערן מענטשן, בדרך הטבע, סאו איך זאג אייביג פאר מענטשן אז די טווין טאוערס און מיט די פליגער וואס האט אריינגעקראכט אין די טווין טאוערס איז אריינגעקראכט געווארן בדרך הטבע און ס'איז אראפגעפאלן בדרך הטבע. מען דארף טוישן אביסל די וואקעבולערי פון בדרך הטבע צו אז נארמאל געשענט נישט אזא זאך. אהא. בדרך הטבע קענען געשען זייער עקסטרעמע זאכן. בדרך הטבע, דער אייבערשטער קען פירן די וועלט בדרך הטבע אויף זייער עקסטרעמע ווילדע וועגן און.

וויפיל דארף ראובן באצאלן פאר שמעון? פאר די גערענטי. פאר די גערענטי. לאמיר זאגן צוואנציג טויזנט דאלער.
אקעי.
סאו ווען ראובן קוקט זיך אן אין זיין קאפ, ביז זעקס חדשים, איך האב באקומען צוואנציג טויזנט דאלער, וואס האב איך געטון פאר דעם? געגעבן א גערענטי פאר ראובן. אז וואס? אז איך גיי קויפן זיין הויז פאר א מינימום פון א מיליאן דאלער, ווען איך ווייס.

וואס קען געשען, איך וועל דיר זאגן איין משל, וואס מסתם גייט עס בדרך הטבע נישט געשען, אבער עס קען געשען, אז די רבי פון די שטיבל וואס איז אין יענע געגנט גייט אוועקמופן.
דאס מיינט, אה, סאו גייט עמטי, אלע חסידים וועלן מיטגיין. אלע חסידים וועלן מיטגיין. דאס מיינט אז אסאך דירות גייען ארויף קומען אויף די מארקעט פאר סעיל. יא. קלאפן די פרייזן. קלאפן די פרייזן.
אסאך סחורה.
יא. און דאס איז בדרך הטבע. יא.
עקסטרעמע פאל. אפילו די רבי וואוינט שוין דארט פאר דרייסיג יאר. יא. ס'מאכט נישט קיין סענס ס'זאל געשען. די רבי זעהט אויס זייער מסודר מיט די חסידים מיט די בית מדרש אויפן פלאץ אבער ס'קען גארנישט געשען. יא. שמעון געט די גערענטי פאר ראובן אז ראובן קען שלאפן רואיג ביינאכט, האסט געצאלט דיין צוואנציג טויזענט דאלער, האסט א גערענטי פון שמעון אז ער גייט עס קויפן. אקעי. סאו ראובן, ראובן וואס האט מורא פאר די היכי תמצא אדער ער האלט אויף זיכער אז ס'גייט אראפגיין, אדער אים איז ווערט צוואנציג טויזענט דאלער צו שלאפן רואיג, שמעון וואס איז עקשולי קאנווינסד אז ס'גייט נישט אראפגיין און אפשר נאך אפילו ארויפגיין, נעמט זיך אונטער אויף זיך דאס, און לכראות עיניו גייט ער ארויסגיין מיט צוואַנציק טויזנט דאלער וואס ראובן צאלט אים פאר די גאראנטי, און ער וועט נאך מעגליך מאכן געלט ווייל די וועליו פון די דירה וועט נאך מער ארויפגיין.
ניין ניין ניין ניין, ער גייט נישט מאכן קיין געלט ווען ס'גייט ארויף, פארקערט, ער באקומט זיין צוואַנציק טויזנט דאלער און א גוטן טאג.

יא. אקעי. יעצט וועסטו מיך פרעגן, אויב ס'זעט אויס לכאורה אויבן אויף זייער א סימפל טרענזעקשאן, פארוואס האב איך געמאכט פריער אזא אזא עקסטרעמע סטעיטמענט אז רוב מענטשן דערלייגן?
נו, פארוואס טאקע? ווייל די זעלבע זאך וואס איך האב יעצט דא אראפגעלייגט אזוי שיין קלין מיט אינשורענס, קען איך דיר אראפלייגן אויך אלס א געמבל, א ספעקולעישאן, א. אה, אז ער ווייסט טאקע נישט.
א לאטערי. ניין, כ'וועל דיר זאגן וואס. ראובן מוז נישט אוינען אן עכטע הויז כדי צו קויפן די אפשען פון שמעון.
פארוואס? ראובן קען סתם אזוי קומען צו שמעון זאגן, ווייסט שמעון איך האלט אז די הויז גייט קראכן אין וועליו, יענע הויז דארט וואס לייבי אוינט גייט קראכן די וועליו פון עס. שמעון זאגט, וואס? ביסט משוגע געווארן? עס גייט קיינמאל נישט קראכן, איך האלט עס גייט ארויפגיין אפילו. די הערסט וואס לייבי, די הערסט וואס ראובן זאגט? יא. זאגט ראובן פאר שמעון, יו נאו וואט, איך בין גרייט דיך צו געבן צוואנציג טויזנט דאלער, געב דו מיר א גאראנטי, אז אויב יענע הויז גייט אראפגיין אין וועליו גייסטו עס קויפן פון מיך פאר די נעקסטע זעקס חדשים פאר א מיליאן דאלער? איי וועסטו מיך פרעגן פון ווי האט עס ראובן צו פארקויפן? יא. ס'איז זייער פשוט פון ווי. ווייל ראובן, אויב ס'גייט קראכן צו נײַן הונדערט טויזנט דאלער, גייט ראובן לויפן קויפן שנעל די הויז פאר נײַן הונדערט טויזנט דאלער און עס פארקויפן פאר שמעון פאר א מיליאן. נאכאמאל כ'האב נישט געכאפט. אויב שמעון האט געגעבן א גערענטי פאר ראובן אז ער גייט עניטיים אפקויפן לייבי'ס הויז פון אים פאר א מיליאן דאלער. יא. און אין זעקס חדשים זעט מען אז לייבי'ס הויז איז ווערט נאר נײַן הונדערט טויזנט דאלער. יא. ווען איך בין ווען ראובן, לויף איך שנעל צו לייבי, כ'געב אים נײַן הונדערט טויזנט דאלער און כ'קויף די הויז. אקעי? כ'מאך א בואי בשלום, כ'לויף צוריק צו שמעון, און איך פארקויף עס פאר אים פאר וויפיל? פאר א מיליאן. פאר א מיליאן. וויפיל האב איך געמאכט? הונדערט טויזנט דאלער. הונדערט טויזנט דאלער. אבער לייבי דארף עס וועלן פארקויפן.

כ'האב פאר דיר א בעסערע אפשן. נו? גיי צו זבולון. וואו האלט מען פאר זבולון? יעצט האלט מען ביי יששכר. לאמיר גיין צו יששכר. יהודה? וואס איז געשען מיט יהודה? ניין ווייל אויב לייבי וויל נישט פארקויפן וועט יהודה פארקויפן. אקעי. סאו יעצט גיי מיר צו יששכר. אקעי. סאו גיי צו יששכר. וואס יששכר האט יא נערווען זיך צו שפילן מיט די גאנצע מעשה. און זאג פאר יששכר, קוק איך האב א דיעל מיט שמעון, כ'האב אים געגעבן צוואנציג טויזנט דאלער אז אויב ס'קראכט די ריעל עסטעיט גייט ער עס קויפן פון מיר פאר א מיליאן.

יא. לייבי מיט יהודה נעבעך זייער ריעל עסטעיט האט געקראכט. יא. יעצט די סיבה פארוואס ניינציג פראצענט מענטשן דערלייגן געלט איז ווייל רוב מאל געשענט נישט אזעלכע דראמאטישע מאוומענטס אז ס'טראסקעט ריעל עסטעיט און ס'הייבט זיך אויף א משוגענע וועג און ס'טראסקעט אויף א משוגענע וועג אין די טיים פרעים וואס די אפשן איז דא און אויב ס'געשענט יא איז געווענליך די אפשן אזוי טייער אויב מ'עקספעקט אז ס'קען געשען אזא זאך.

וואס פֿינף פראצענט פארקויפן די אפשענס. וואס הייסט? פֿינף פראצענט זענען די שמעונס. פֿינף פראצענט זענען די שמעונס. וואס פארקויפן די די גאראנטי וואס ראובן האט אזוי שטארק געזוכט. אקעי. אהא. אהא. סאו פון פארקויפן דערלייגט מען נישט. איך זאג נישט אז מען דערלייגט נישט, קען זיך מאכן מען זאל דערלייגן, באט רוב מאל נישט אויב מען ווייסט וואס מען טוט. אויב מען גייט עס בלינדערהייט טון, מאוסט פראבעבלי וועט זיך שמעון מצרף זיין, ער וועט נישט זיין קיין פורש מן הציבור ער וועט אויך דערלייגן. אהא, סאו דער שמעון וואס געבט די גאראנטי, וועמען מען געבט געלט, וועמען די שפעקולאנטן געבן געלט, ער וואס מאכט מער אפטער ווי די אנדערע מאכט יא געלט, ער געבט א גאראנטי וואס מאכט אים סענס, און ער שפילט זיך נישט ארום דא. יא, אבער אבער אבער אויב וועט ער נישט וויסן וואס ער טוט וועט ער אויך דערלייגן. ווייל ער קען גאראנטירן עפעס וואס איז טאקע נישט אנדערש ווי די מציאות. ער דארף וויסן עכט וואס ס'גייט פאר, וואס ס'טוט זיך און וואס ער טוט, און אויב נישט.

ערלעדיגט, און גענוג די משל, די נמשל הויזן, נו. אקעי לאמיר גיין זייער שנעל צו די נמשל, איך מיין אז די משל איז געווען אזוי גוט אז די נמשל וועט זיין ממש גרינג צו פארשטיין און שנעל, און איז בעסיקלי אנשטאטס א הויז גייט עס זיין א שעיר, אקעי לאמיר עס אנרופן א שעיר פון וואלמארט, די שעיר פון וואלמארט לאמיר זאגן איז ווערט הונדערט דאלער א שעיר. איך מעג עס רופן סטאק לשם פשטות? א סטאק אין וואלמארט? סטאק, א סטאק אין וואלמארט, ערלעדיגט. און לאמיר זאגן אז די סטאק איז ווערט הונדערט דאלער, און ראובן אוינט א סטאק פון הונדערט דאלער פון וואלמארט, און ער האט זייער מורא אז די סטאק גייט ווערן ווערט ניינציג דאלער. ער שלאפט נישט ביינאכט. שמעון לאכט, נע, איך האלט סגייט ווערן ווערט צוויי הונדערט דאלער. זאגט ראובן פאר שמעון, נאו פראבלעם, ווילסט מיך געבן א גאראנטי? זאגט שמעון, נאו פראבלעם, פאר די רייט פרייז באקומסטו א גאראנטי. סאו שמעון געבט א גאראנטי פאר ראובן. אז אויב וואלמארט גייט אראפגיין צו אונטער הונדערט דאלער אין די נעקסטע זעקס חדשים גייט שמעון אפקויפן פון ראובן די סטאק. אקעי. אקעי? פשוט דאס איז עס. פשוט דאס איז עס. סאו ס'איז דא דריי זאכן וואס דא איז דא וואס איז וויכטיג צו וויסן. נאמבער וואן איז די עקספיירעישן דעיט, וואס דאס איז געווען זעקס חדשים. ווילאנג איז די גאראנטי. נאמבער טו איז געווען די סטרייק פרייז. די סטרייק פרייז איז די הונדערט דאלערדיגע נאמבער פאר וויפיל איז שמעון גאראנטירט... פאר וויפיל האט שמעון גאראנטירט עס אפצוקויפן? הונדערט דאלער. דאס ווערט אנגערופן אין די גרופ ווי דו דרייסט דיך סטרייק פרייז. סטרייק פרייז, סטרייק פרייז, סטרייק פרייז, אקעי. נאמבער טרי איז זייער וויכטיג די פרימיום. די פרימיום איז וויפיל געלט באצאלט ראובן פאר שמעון כדי צו באקומען די גאראנטי. לאמיר זאגן ער צאלט אים הונדערט דאלער און ער ווייסט פאר דעם גייט ער שלאפן רואיג ביינאכט, כ'האב טאקע פארלוירן מיין הונדערט דאלער אבער איך ווייס אז איך קען נישט דערלייגן מער אויף מיין. אויף מיין פאזישן וואס איך האב אין וואלמארט אויף מיין סטאק וואס איך האב אין וואלמארט. סאו זאג מיר חיים דאס מאכט סענס צו זאגן איך האב א איך האב א סטאק אין אפיס דיפאו איך האב א סטרייק פרייז פון הונדערט דאלער איך וויל דיר געבן א פרימיום פון צען דאלער דאס מאכט מען ווי אין די קיפקע? יא.

קאל אריין אין קאמא וואסער. אקעי. חיים, איך קען נאך אריין אויף נאך א שאלה פון איינע פון די צוהערערס האבן אריינגעשיקט א שאלה. לעטס דא איט קוויקלי. אקעי. סאו די שאלה איז, וואס דו האסט שוין גערעדט אמאל פון אנדערע סארט אפשענס, כ'מיין ס'געווען די פאריגע עפיסאוד, און יענער וויל וויסן, איז דארטן אויך געווען די זאך אז עמיצער ראובן גאראנטירט פאר שמעון, אדער שמעון פאר ראובן, עמיצער גאראנטירט פארן צווייטן אז ער גייט עס אפקויפן פון אים, איז וואס איז, וויאזוי ווייסט ער? לאמיר זאגן שמעון גאראנטירט פאר ראובן, וויאזוי ווייסט ראובן אז שמעון גייט עס טאקע טון? וואס איז אים מחייב? וואס איז מחייב שמעון צו האלטן ווארט? סאו ראובן דארף נישט בעטן פון שמעון א שטר מיט ערבים מיט די גאנצע זאך. נאר. און וועגן דעם האב איך דיר אויך פריער געזאגט מאך נישט די טרענזעקשאנס אין די קיפקעס. אקעי. אקעי ס'איז דא אויף דעם אויפגעסעט בראוקערידזש קאמפאניס וואס. זיי פאסיליטעיטן די טרענזעקשאנס, זיי מאכן זיכער, זייער דזשאב איז אז זיי... איך האב גארנישט מיט שמעון, די בראוקערידזש האט מיט שמעון, די בראוקערידזש האט מיט מיר, איך בין ראובן מיין איך צו זאגן למשל, אקעי סאו ראובן מאכט די טרענזעקשאן מיט שמעון, דארף די בראוקערידזש מאכן זיכער אז שמעון האט אוועקגעלייגט געלט, צו סעקיורן אז אויב ס'געשענט אזא זאך זאל שמעון קענען אויספירן די טרענזעקשן. קיצור דאס גייט דורך קאמפאניס און זיי מאכן זיכער אז די אפמאך ווערט אויסגעפירט. עקזעקטלי, ס'איז אזויווי איך, ווען איך לייג אריין געלט אין באנק און די באנק גייט און בארגט מיין געלט, מ'האט געבארגט פון מיר געלט אבער איך בין עפעס ביזי מיט די לווה, כ'האב גארנישט מיט די גאנצע זאך, די באנק דארף מאכן זיכער אז די גאנצע זאך ווערט אויסגעפירט אזויווי ס'דארף ווערן אויסגעפירט. סאו חיים, די טעלעפאן נומבער אדער אימעיל אדרעס ווי מענטשן קענען דיך ריעטשן? יא, מ'קען שיקן א טעקסט.